זונטאג וישב. ווען מען לערנט די זעקס פסוקים האט מען אינזין אז דאס איז אקעגן די וואו פון די מילוי יו"ד פונעם שם ב"ן איבערצולאזן א הארה פונעם תוספות נשמה פונעם פריערדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה וישב יעקב, יעקב אבינו האט זיך באזעצט, בארץ אין דער לאנד מגורי אביו, וואו זיין טאטע האט געוואוינט, בארץ כנען אין לאנד כנען. ס'האט געמוזט שטיין ביידע, סיי בארץ כנען און סיי בארץ מגורי אביו. ווען ס'שטייט נאר בארץ כנען, ווייסט מען דאך נישט אין וועלכן געגנט. און אזוי ווייסט מען אז ער איז געגאנגען וואו יצחק האט געוואוינט, אין חברון געגנט. און אז ס'וואלט געשטאנען נאר בארץ מגורי אביו וואלט איך געקענט מיינען אז דאס מיינט אור כשדים, וואו זיין זיידע אברהם האט געוואוינט. ממילא פעלט אויס ס'זאל שטיין ביידע. דער רמב"ן זאגט, נאכדעם וואס ס'איז געשטאנען אין סוף פרשת וישלח, אז עשו מיט זיינע קינדער האבן זיך באזעצט אין הר שעיר, וואס דאס איז שוין געבליבן א נחלה פאר זיי אויף לאנגע דורות, זאגט דער פסוק אז יעקב און יצחק האבן זיך אויסגעקליבן צו זיין א גר א פרעמדער, און וואוינען אין א לאנד וואס באלאנגט נישט צו זיי, עס האט באלאנגט פאר כנען אין יענע צייטן, אז ביי זיי זאל מקוים ווערן די גר יהיה זרעך בארץ לא להם. זאגט רש"י, וישב יעקב, אחר שכתב לך ישובי עשו ותולדותיו בדרך קצרה, נאכדעם וואס די פסוק האט ער אראפגעשריבן די וואוינונגען פון עשו און פון זיינע קינדער אויף א קורצע וועג, פארוואס דווקא אין קורצן שלא היו ספונים וחשובים זענען נישט געווען גענוג חשוב לפרש אז די תורה זאל ערקלערן פונקטליך היאך נתישבו, וויאזוי זיי האבן זיך באזעצט דארט, וסדר מלחמותיהן, וויאזוי ס'איז צוגעגאנגען די מלחמות איך הורישו את החורי, וואס ס'שטייט אין סדר דברים אז זיי האבן געהאט א גאנצע קאמף מיט די וואס האבן געוואוינט פארדעם אין הר שעיר אבער די תורה האט נישט מאריך געווען אין דעם ווייל ס'איז נישט ס'נישט וויכטיג ס'פעלט נישט אויס זיי זענען נישט גענוג חשוב אז מ'זאל אלעס ארום רעדן פון זיי. נאכדעם וואס ער ענדיגט אפ מיט די פירש לך ערקלערט ער דיר ישובי יעקב ותולדותיו בדרך ארוכה, תורה איז מאריך פון דא ביז סוף התורה אלעס וואס האט פאסירט מיט יעקב אבינו און זיינע קינדער און וויאזוי זיי האבן זיך באזעצט שפעטער אין ארץ ישראל שוין נאכדעם וואס משה רבינו איז נפטר געווארן, אבער ס'הייבט זיך אלעס אן מיט גלות מצרים, כל גלגולי סבתם, אלע דריי די דרייונגען פון די סיפור ווי אזוי ס'איז צוגעגאנגען די גאנצע זאך, פארוואס עפעס האט מען זיי יא מאריך געווען, לפי שהם חשובים לפני המקום להאריך בהם, זיי זענען יא חשוב ביים אייבערשטן מאריך צו זיין מיט זיי. וכן אתה מוצא די זעלבע זאך טרעפסטו בעשרה דורות שמאדם ועד נח. די צען דורות פון אדם הראשון ביז נח שטייט א גאנצן צייט פלוני הוליד פלוני, שטייט נישט פונקטליך וואס איז געווען אין זייערע צייטן. וכשבא לנח, איינמאל מען קומט אן צו נח האריך בו האט ער יא מער מאריך געווען, ווייל נח איז געווען א איש צדיק. וכן די זעלבע זאך בעשרה דורות שמנח ועד אברהם, קיצר בהם דארט האט ער אויכעט פארקורצט די שמועס ער רעדט נישט פון זיי פונקטליך. ומשהגיע אצל אברהם ער קומט אן צו אברהם האריך בו האט ער מער מאריך געווען. משל דאס איז א משל למרגלית, א פערל שטיין, שנפלה בין החול, עס איז אריין געפאלן צווישן זאמד, אדם ממשמש בחול, א מענטש באטאפט די זאמד, וכוברו בכברה ער לייגט עס אריין אין א זיפל, ער זיפלט עס גוט אדורך, עד שמוצא את המרגלית, ביז ער טרעפט דעם פערל שטיין, און אלע זאמד, די נישט וויכטיגע זאכן, פאלן ארויס פון די לעכער פון דעם זיפל, און דאס איז געווען די אלע דורות, וואס זענען נישט געווען ווערט אז מען זאל רעדן פון זיי, ומשמצאה איינמאל מען האט שוין דעם טייערן שטיין, הוא משליך את הצרורות מידו, ווייל אינעם זיפל בלייבן אויכעט שטיינדלעך, ס'איז טאקע נישט קיין זאמד, ס'איז נישט אראפגעפאלן צוזאמען מיט די אנדערע זאמד אויף דער ערד, אבער ס'איז געבליבן אינעם זיפל, צוזאמען מיט דעם פערלשטיין איז געבליבן אזעלכע גרעסערע שטיינדלעך. דארף מען דאס מיט די הענט ארויסווארפן, זאגן די מפרשים אז צו דעם זענען צוגעגליכן די נאנטע משפחה לייט פון די צדיקים, דאס הייסט תרח, ישמעאל און עשיו, וואס הגם זיי זענען אויכעט נישט ווערט, אבער צוליב דעם כבוד פון דעם צדיק האט מען יא געמוזט מאריך זיין און אביסל מער ארומרעדן פון זיי ווי פון די פריערדיגע, דאס איז אויכעט א כבוד פארן צדיק, ממילא זיי ווערן צוגעגליכן צו די שטיינדלעך וואס מען דארף מיט די הענט זיך באפאסן מיט זיי, און ונוטל המרגלית, מען ווארפט זיי אוועק און מען נעמט דעם פערל שטיין. דבר אחר זאגט רשי נאך א פשט, וישב יעקב, וואס איז די סמיכות הפרשיות, פונקט נאכדעם וואס מען ענדיגט רעדן פון די אלופי עשיו דארף ער אהערברענגען די מעשה פון יעקב מיט יוסף, זאגט רשי הפשתני הזה, ס'איז געווען א מענטש וואס ער האט געהאט אסאך פלאקס, נכנסו גמליו טעונים פשתן, ער האט געהאט א סטארעדזש פלאץ וואו ער האט אריינגעפירט זיינע קעמלען אנגעלאדענט מיט פלאקס, און דארטן נעבן דעם איז געווען א פלאץ פאר א פחמי א שמידער, הפחמי תמה האט ער זיך געוואונדערט, אנה יכנס כל הפשתן הזה, וואו וועט עס אריינגיין, ס'איז נישט דא גענוג פלאץ אין יענעמ'ס שטח אז ס'זאל קענען פארנעמען די אלע פלאקס, האט ער מורא געהאט אז ס'וועט זיך אביסל אריינדרינגען אויכעט אין זיין חלק פונעם סטארעדזש, היה פיקח אחד משיב לו, איז געווען דארט א קלוגער מענטש וואס ער האט אים געזאגט דו האסט נישט וואס מורא צו האבן, ווייל דער בעל הפלאקס ווייסט גוט אכטונג צו געבן ער זאל נישט צורירן צו דיין טעריטאריע, ווייל ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ס'קען ארויסקומען פון דיין פייער בלאזער איין פונק ששורף את כולו וואס וועט אפברענען זיין גאנצע פלאקס, ממילא האסטו נישט וואס צו דאגה'נען פון אים. כך יעקב אזוי איז געווען מיט יעקב אבינו ראה האט געזען די כל האלופים הכתובים למעלה די אלע הערן פון עשיו תמה ואמר האט ער זיך געוואונדערט מי יכול לכבוש את כולם ווער וועט זיי אלע קענען אייננעמען, מה כתיב למטה אלה תולדות יעקב יוסף דכתיב ס'שטייט דאך אין פסוק ג ט והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש מ'האט געלערנט אין די הפטורה פרשת וישלח אז יוסף איז צוגעגליכן צו א פלאם וואס ער נעמט דעם פייער פון יעקב און ער טוט עס ווארפן אויף ווייט אוועק און עשיו איז אקעגן דעם ממש ווי שטרוי וואס ווערט זייער שנעל פארברענט האט אים דער אייבערשטער געזאגט ניצוץ יוצא מיוסף שמכלה ושורף את כולם ס'וועט ארויסקומען איין פונק פון יוסף הצדיק און דאס וועט פארלענדן די עשיו מיט זיינע אלע כוחות

היה רועה, ער האט געפאשעט את אחיו מיט זיינע ברידער די בני לאה בצאן מיט די שאף, והוא נער, און ער האט זיך געפירט קינדיש, את בני בלהה ואת בני זלפה, ער האט זיך געחבר'ט מיט די קינדער פון בלהה און פון זלפה נשי אביו, וואס ער האט זיי מחשיב געווען און געהאלטן אז זייערע מאמעס זענען געווען פרויען פאר זיין טאטע נישט סתם דינסטן, ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם, און יוסף הצדיק האט געברענגט די שלעכטע רייד איבער די בני לאה, וואס איז געשטאנען פריער אין פסוק את אחיו בצאן, זייערע מעשים לא טובים וואס ער האט געהאלטן אז דאס טויג נישט, האט ער געברענגט אל אביהם. זאגט רש"י, אלה תולדות יעקב, ואלה של תולדות יעקב, יעקב אבינו האט דאך געהאט אסאך קינדער נישט נאר יוסף, נאר ער הייבט אן צו פארציילן אלעס וואס האט פאסירט מיט אלע קינדער פון יוסף, און די מעשה הייבט זיך אן מיט יוסף הצדיק. אלה ישוביהם וגלגוליהם, דאס זענען זייערע באזעצונגען, און זייערע מיטמאכענישן, עד שבאו לכלל ישוב, ביז זיי זענען צום סוף אנגעקומען אריינצוקומען קיין ארץ ישראל, און די מעשה ציט זיך כל התורה כולה, ביז מען קומט אן צו ספר יהושע, וואס דארט איז מען ענדליך אריין אין ארץ ישראל. סיבה ראשונה, וואס איז געווען די ערשטע פאסירונג? דאס איז געווען אז יוסף בן שבע עשרה שנה. על ידי זה, דורך די מעשה פון דא מיט די חלומות, מיט די מכירה, נתגלגלו איז עס צוגעקומען וירדו למצרים. זהו אחר ישוב פשוטו של מקרא, דאס איז די פשוט'ע פשט אין פסוק, זאגט רש"י להיות דבר דבור על אופניו, ווי יעדע זאך זאל זיין אויף זיין באשטימטע פלאץ. ומדרש אגדה דורש, אז אלה תולדות יעקב יוסף מיינט ער צו זאגן אז יוסף הצדיק איז געווען די עיקר תולדה פון יעקב אבינו. תלה הכתוב תולדות יעקב ביוסף מפני כמה דברים. אחת, שכל עצמו של יעקב לא עבד אצל לבן אלא ברחל. די גאנצע סיבה פארוואס ער איז געגאנגען ארבעטן ביי לבן איז געווען נאר כדי ער זאל באקומען רחל. נאר נאכדעם וואס ער האט אים אויסגעפאפט און האט אים געגעבן לאה, האט ער באקומען נאכדעם הערשט רחל, און רחל האט געגעבן בלהה פאר א דינסט, און זיי האבן געהאט נאך קינדער שבטים, און נאכדעם האט לאה געגעבן זלפה, קומט אויס אז די אלע קינדער וואס זענען געבוירן געווארן אלעס איז נאר געווען אלס רעזולטאט פון דעם וואס יעקב אבינו האט געוואלט מיט מיט רחל האבן א קינד און דאס איז יוסף. נאך א זאך, ושהיה זיו איקונין של יוסף דומה לו, די אויסזען די געשטאלט פונעם פנים פון יוסף איז געווען זייער ענדליך צו יעקב, זאגט דער מזרחי די פשט איז, תולדות יעקב יוסף, אויף יוסף האט יעדער איינער געקענט עדות זאגן אז ער איז א קינד פון יעקב ממש מען האט עס דערקענט אויף די שטריכן פונעם געזיכט. נאך א זאך, וכל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף, אלעס וואס האט פאסירט פאר יעקב האט פאסירט פאר יוסף, וואס דאס צייגט אויך אז דאס איז ממש א טאטע און זון וואס זיי האבן דעם זעלבן מזל. זה נשטם וזה נשטם, דער איז פארפיינטעט געווארן און דער איז פארפיינטעט געווארן, זה אחיו מבקש להורגו, יעקב אבינו האט געהאט א ברודער וואס האט אים געוואלט הרג'נען וזה און יוסף הצדיק האט געהאט אחיו זיינע ברידער מבקשים להורגו האבן אים געוואלט הרג'נען, וכן הרבה בבראשית רבה, אין בראשית רבה איז אויסגערעכנט נאך אסאך אסאך אזאלכע ענליכקייטן וואס מען טרעפט צווישן טאטע און זון. ועוד נדרש בו וישב, נאך א פשט איז דא אויף דעם וישב יעקב. ביקש יעקב לישב בשלווה, יעקב אבינו האט געוואלט זיך באזעצן רואיג, קפץ עליו רגזו של יוסף, איז ארויפגעשפרינגען אויף אים די צער וואס ער האט מיטגעמאכט מיט די מכירה פון יוסף, ווייל צדיקים מבקשים לישב בשלווה, ווען צדיקים ווילן זיצן אויף די וועלט רואיג, אומר הקדוש ברוך הוא, זאגט דער אייבערשטער, לא דיין לצדיקים, איז זיי נישט גענוג פאר די צדיקים, מה שמתוקן להם וואס איז זיי פארגעברייט לעולם הבא, אלא שמבקשים לישב בשלווה בעולם הזה, אויף די וועלט דארף זיי נישט גיין אלעס אזוי גוט, טאמער ס'עט זיי גיין צו גוט אויף די וועלט, קען קען דאס אוועק נעמען פון זיי די ריכטיגע עבודת השם, ממילא איז קפץ עליו רגזו של יוסף. זאגט רשי, והוא נער, שהיה עושה מעשה נערות. מתקן בשערו, זיך פארראכטן די האר, ממשמש בעיניו, באטאפט די אויגן, כדי שיהיה נראה יפה, ער זאל אויסזען שיין. זאגן די מפרשים, ער האט חס ושלום נישט געמיינט קיין שום שלעכטע זאך מיט דעם, די יפה תואר זאגט, ער האט געוואלט פשוט ווי א תלמיד חכם דארף זיין, אנגעראכטן געהעריג שיין מיט די בגדים, האט ער זיך געוואלט געהעריג אהערשטעלן, אבער ס'ווערט גערעכנט פאר א מעשה נערות, ווייל ער האט זיך עפעס צופיל אפגעגעבן מיט דעם. את בני בלהה זאגט רש"י כלומר ורגיל אצל בני בלהה, ס'איז נישט א המשך והוא נער את בני בלהה, נאר והוא נער איז איין זאך, און נאכדעם א עקסטערע זאך אז ער איז געווען מיט די בני בלהה, לפי שהיו אחיו מבזין אותן והוא מקרבן, די אנדערע ברידער האבן פארשעמט די בני בלהה און ער האט זיי מקרב געווען. את דבתם רעה זאגט רש"י. כל רעה שהיה רואה באחיו בני לאה, אלע שלעכטע זאכן וואס ער האט געזען, וואס האט זיך אים געדאכט אז ס'איז שלעכט, ביי די ברידער די בני לאה, היה מגיד לאביו, האט ער פארציילט פארן טאטן. למשל, שהיו אוכלין אבר מן החי, ער האט פארציילט אז זיי עסן אבר מן החי. וואס איז טאקע געווען די מעשה? איז אין תרגום יונתן שטייט אז די פאסטוכער פירן זיך ווען א בהמה ווערט קראנק, שניידט מען אראפ א אויער מיט א וויידל, און דאס העלפט אז די בהמה זאל ווערן אויסגעהיילט, און יוסף הצדיק האט געזען אז זיי שניידן אראפ אזוי, האט ער געמיינט אז דאס גייען זיי אויפעסן, ממילא איז ער געגאנגען פארציילן אז זיי עסן אבר מן החי. דער מזרחי זאגט אז זיי האבן יא גע'שחט'ן די בהמות, אבער זיי האבן עס געגעסן ווען עס האט זיך נאך געווארפן, וואס א ישראל מעג דאס עסן אבער א בן נח נישט. און אנדערע זאגן אז זיי האבן גע'שחט'ן א בן פקועה, דאס הייסט וואס מ'האט געהאט גע'שחט'ן די מאמע, און מ'האט געטראפן א גאנצע קינד אינעווייניג, און די קינד מעג מען עסן מיט די שחיטה פון די מאמע, און יוסף הצדיק האט נישט געוואוסט אז דאס איז א בן פקועה, און ער האט פארשטאנען אז זיי עסן אבר מן החי. זאגט רש"י ומזלזלין בבני השפחות לקרותן עבדים, ער האט אויכעט פארציילט אז זיי טוען גרינגשעצן אין די קינדער פון די שפחות אז מ'רופט זיי אן עבדים, זאגן אויך די מפרשים אז זיי האבן זיי נישט ממש אנגערופן עבדים, זיי האבן זיך נאר אביסל באדינט מיט זיי, אזוי ווי די סדר איז פון עלטערע ברידער זיך צו לאזן באדינען מיט א יונגערע ברודער, און יוסף האט פארשטאנען אז דאס קומט מחמת גרינגשעצונג. וחשודים על העריות, זאגט די מדרש, וואס איז די פשט פון דעם? ווייל די שבטים האבן געהאנדלט מיט די שאף און מיט די פראדוקטן וואס קומען ארויס פון די שאף, און זיי האבן געדארפט צוקומען צו רעדן מיט די בנות כנען לגבי האנדלען, און יוסף הצדיק האט געהאלטן אז מען טאר בכלל נישט רעדן צו קיין פרוי אפילו לצורך פרנסה, ממילא האט ער פארציילט אז זיי זענען חשודים על העריות. זאגט רשי ובשלשתן לקה, ביי די אלע דריי זאכן וואס ער האט זיי בארעדט האט ער אליין באקומען באשטראפט, ווייל ווי די מפרשים זאגן, ער וואלט געדארפט זיך איבערשמועסן מיט זיי, און דעמאלס וואלט ער געוואר געווארן אז ס'איז טאקע נישט אזוי ווי ער מיינט, אדער וואלט ער געדארפט פרובירן אליין מלמד זכות זיין אויף זיי, און נישט גיין גלייך אנרעדן ביים טאטן. ממילא האט ער באקומען באשטראפט, על אבר מן החי שטייט וישחטו שעיר עזים במכירתו ווען מ'האט פאר אים פארקויפט, האבן זיי געשאכטן א שעיר עזים, ולא אכלוהו חי, מ'האט עס נישט אויפגעגעסן רויערהייט, זיי האבן געשאכטן דארטן איינצוטונקן, זיין העמד'ל אין די בלוט, און אפילו זענען געווען דעמאלטס אונטערן רושם פון די מכירה און זענען געווען איבערגעאיילט מיט אלעס, האבן זיי עס נישט אויפגעגעסן און אומגע'שחט'ן, ועל דיבה שסיפר עליהם שקורין לאחיהם עבדים, דאס וואס זיי האבן געזאגט, וואס ער האט געזאגט אויף זיי אז זיי רופן אן די אנדערע ברידערס, רופן זיי אן קנעכט, אויף דעם איז מקוים געווארן לעבד נמכר יוסף, ועל העריות שסיפר עליהם, שטייט ביי אים, ותשא אשת אדוניו, אז די אשת פוטיפר איז געקומען צו אים און אנגערייצט. דבתם זאגט רשי, כל לשון דיבה פרלי"ץ בלע"ז, דאס מיינט פשוט אסאך רעדן, ווייל די ווארט דיבה אליין מיינט נאך גארנישט קיין שלעכטס, ווען נישט וואלט נישט געדארפט שטיין דבתם רעה, דבתם אליין וואלט שוין געמיינט שלעכטס, נאר דיבה מיינט אסאך רעדן, כל מה שהיה יכול לדבר בהם רעה היה מדבר, ער האט אסאך גערעדט אויף זיי שלעכטס, דיבה איז א לשון פון דובב שפתי ישנים, דובב מיינט רעדן.

פשטות ווייל ער איז אים געבוירן אויף דער עלטער, און די מפרשים שטעלן זיך שוין בנימין איז דאך געבוירן געווארן שפעטער, זאגן זיי עס איז געווען בערך א אכט יאר צווישן יוסף און בנימין, און יעקב אבינו האט געקלערט אז יוסף וועט שוין בלייבן דער יונגסטער, האט ער זיך שטארק פארליבט אין אים, און אפילו נאכדעם וואס בנימין איז שוין געבוירן געווארן איז די חביבות נישט אוועקגעפאלן, אנדערע זאגן די חזקוני שרייבט אז וויבאלד ווען בנימין איז געבוירן געווארן איז די מאמע רחל נפטר געווארן האט ער נישט געהאט אזא חביבות צו דעם בנימין. דער רא"ש שרייבט אז ער האט נישט געוואלט מאכן קיין זיידענעם העמעדל פאר בנימין, ווייל ער איז נאך געווען צו יונג, ער וואלט עס פארשמירט אין די מאראסטן, יוסף איז שוין געווען אן עלטער יונגל האט ער עס פאר אים געמאכט. ועשה לו כתונת פסים, האט ער געמאכט א זיידענעם העמעדל פאר יוסף הצדיק, ארויסגעברענגט זיין חשיבות איבער אנדערע ברידער, ווי דער ספורנו זאגט, ער האט אים אנגעטון א ספעציעלן מלבוש צו ווייזן אז ער זאל זיין דער אויפזעער, דער פארוואלטער, אין אלע שטוב זאכן און מיט אלע שאף. זאגט רשי בן זקונים, שנולד לו לעת זקנתו, אז ער איז געבוירן אויף דער עלטער. דאס איז דער פשוט'ער פשט, ואונקלוס תרגם בר חכים הוא ליה, ער איז געווען א קלוגער זון, ווייל כל מה שלמד משם ועבר מסר לו, אלעס וואס יעקב אבינו האט קונה געווען ביי שם ועבר, האט ער פאר אים איבערגעגעבן, אבער מ'דארף נאך אלץ פארשטיין פארוואס טאקע האט ער פונקט אים אויסגעקליבן איבערצוגעבן אלעס וואס ער האט געלערנט, אויף דעם וועט רש י דא ברענגען נאך א פשט, שהיה זיו איקונין שלו דומה לו, די געשטאלט, די אויסזען, פון יוסף איז געווען ענליך צו דאס פון יעקב, האט ער פארשטאנען אז ער איז זיין בר מזל, און פאר דעם האט ער אים מער ליב געהאט און האט אים אלעס אויסגעלערנט, און האט אים טאקע געמאכט דעם כתונת פסים. זאגט רש י פסים איז א לשון פון כלי מילת. כלי מילת קען מיינען סיי ביי וואל, יעדע מין ווייעכע מאטריאל. און דא וועט עס מיינען זייד, כמו כרפס ותכלת און כמו כתונת הפסים דתמר ואמנון. ומדרש אגדה אז די פסים איז א נוטריקון על שם צרותיו, די אלע צרות וואס יוסף הצדיק האט מיטגעמאכט, ווי די גור אריה זאגט, טאקע אלס רעזולטאט פון דעם העמדל, ווייל ווי די גמרא זאגט אין מסכת שבת אז צוליב די צוויי סלעים ווערט פון די מילת וואס יעקב אבינו האט געמאכט פאר יוסף מער ווי די ברידער, האבן זיך מקנא געווען אין אים און זיי האבן אים פארקויפט און פון דעם איז צוגעקומען די גאנצע גלות מצרים. און דאס איז ראשי תיבות שנמכר לפוטיפר ולסוחרים ולישמעאלים ולמדינים. זאגט דער תרגום, וישראל רחים ית יוסף מכל בנוהי ארי בר חכים הוא ליה ועבד ליה כיתונא דפסי. זאגט דער פסוק ויראו אחיו און זיינע ברידער האבן געזען כי אותו אהב אביהם מכל אחיו אז אים יוסף האט זייער טאטע ליב געהאט מער ווי אלע ברידער וישנאו אותו זיי האבן אים פיינט געהאט, ולא יכלו ולא יכלו דברו לשלום, זיי האבן נישט געקענט רעדן צו אים, אפילו אנדערע זאכן, אפילו פרידן זאכן, זאכן פון די שטוב, זיי האבן גארנישט געקענט רעדן מיט אים, ווייל זיי האבן מורא געהאט ס'וועט ארויסקומען די שנאה, זיי האבן נישט געוואלט זיך מאכן, ווי רש י זאגט, ולא יכלו דברו לשלום מתוך גנותם למדנו שבחם, שלא דיברו אחת בפה ואחת בלב, זיי זענען נישט געווען מיטן מויל אזוי און מיטן הארץ אזוי, אז זיי האבן אים פיינט געהאט, האבן זיי מיטן מויל אויך קלארגעשטעלט אז זיי האבן אים פיינט, און זיי האבן גארנישט געוואלט רעדן קיין פרידן זאכן. זאגט רש י דברו איז אזוי ווי צוויי ווערטער, לדבר עמו. זאגט דער תרגום וחזו אחוהי ארי יתיה רחים אבוהון מכל אחוהי וסנו יתיה ולא צבן למללא עמיה לשלם. זאגט דער פסוק ויחלום יוסף חלום. יוסף הצדיק האט געהאט א חלום. ויגד לאחיו און ער האט עס פארציילט פאר זיינע ברידער. דא שטייט נישט וואס די חלום איז, ס'דא פון די ראשונים וואס זאגן אז דאס איז געווען עפעס א דריטע חלום וואס שטייט בכלל נישט אין די פסוק. אבער דער אור החיים הקדוש זאגט אז דאס איז יא געווען די קומענדיגע חלום, נאר וואס דען, ווען ער האט עס דא פארציילט האבן זיי אים נישט געוואלט אויסהערן, פאר דעם האט ער זיך געמוזט בעטן ביי זיי אז מען זאל אים אויסהערן, ויוסיפו עוד שנוא אותו, זיי האבן נאך פארמערט אים פיינט צו האבן צוליב דעם חלום. און דער אור החיים הקדוש זאגט פארוואס טאקע האט ער פארציילט זיינע חלום פאר זיי, ווייל ער האט געוואלט זיי ווייזן אז דאס אז יעקב האט אים אויסגעקליבן און ליב געהאט מער ווי די ברידער, דאס איז נישט קיין צופאל, נאר דאס איז פון הימל אזוי אפגעשריבן, והא ראיה אין חלום זעט מען אויך אז אלע בוקן זיך צו אים. זאגט דער תרגום וחלם יוסף חלמא וחוי לאחוהי ואוסיפו עוד סנו יתיה זאגט די פסוק ויאמר אליהם האט ער געזען אז זיי הערן אים נישט אויס האט ער זיך געבעטן ביי זיי שמעו נא איך בעט ענק הערטס מיך אויס החלום הזה אשר חלמתי דעם חלום וואס איך האב געחלומט דאס טאקע דער זעלבער פריערדיגער חלום זאגט דער אור החיים הקדוש וואס זיי האבן נישט געוואלט אויסהערן זאגט ער דער זעלבער חלום הערטס מיך אויס איך בעט ענק און שמעו נא איז אויך א לשון פון פארשטיין פארשטייטס פון דעם חלום אז אין הימל האט מען טאקע אנגענומען אז איך דארף זיין דער מלך זאגט דער תרגום ואמר להון שמעו כען חלמא הדין די חלמית זאגט דער נביא מען לערנט די וואך אין די הפטורה פון עמוס וואס דארטן שטייט דא אינעם ערשטן פסוק אז מען האט פארקויפט צוליב א פאר שיך דעם צדיק יוסף איז דא אין מדרש פארשידענע וועגן ווי אזוי עס איז צוגעגאנגען די מכירה מיט די שיך אין מדרש תנחומא און אין פרקי דרבי אליעזר שטייט אז די שבטים האבן באקומען צוואנציג זילבער שטיק פאר יוסף הצדיק'ן, און יעדער פון די שבטים האט באקומען צוויי שטיק, און זיי האבן זיך מיט דעם געקויפט א פאר שיך, און אויף דעם גייט ארויף דער פסוק וואס ס'שטייט על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים, אין דעת זקנים ברענגט ער אַז מע האָט אים פֿאַרקױפֿט װען ער איז נאָך געװען אין גריב, און זײַענדיק אין גריב האָט ער אױסגעזען אינגאַנצן בלאַס און דערשראָקן פֿון די שלענג, האָבן זײ אים אָפּגעשאַצט, אַז ער איז נאָר װערט צװאַנציק כּסף. װען מע האָט אים אָנגעהױבן אַרױסשלעפּן, איז אים צוריקגעקומען די ריכטיקע פֿאַרב אין פּנים און ער איז דאָך געװען אַ יפֿה-תּואר. ממילא האָבן די ברידער זיך אָנגעהױבן חרטה האָבן פֿון דער מכירה און זײ האָבן געװאָלט, אַז מע זאָל אַרױפֿשרױפֿן אױפֿן פּרײַז, עשׂרים כּסף איז נישט גענוג. האבן די ישמעאלים געזאגט, ווייסטו וואס, עמיר צוגעבן נאך אפאר שיך, און דאס איז די פשט אז מען האט פארקויפט יוסף הצדיק פאר אפאר שיך. דער דעת זקנים ברענגט נאך א פשט, אז מען האט אים אינגאנצן פארקויפט נאר פאר אפאר שיך, ווייל אנהייב, ווען זיי האבן נאכנישט געוואוסט בכלל צו ער לעבט צו נישט, האבן זיי מסכים געווען אים צו פארקויפן פאר אפאר שיך, נאר שפעטער ווען מען האט אים ארויפגעברענגט און מען האט געזען אז ער לעבט, דעמאלטס האבן די מדינים וואס האבן אים די ערשטע אפגעקויפט, ווייטער פארקויפט פאר די צוואנציג כסף. זאגט דער נביא. כה אמר השם אזוי זאגט דער אייבערשטער, על שלשה פשעי ישראל, אויף די דריי זינד פון כלל ישראל, דאס גייט ארויף אויף די עשרת השבטים, ווייל פאר דעם איז שוין געשטאנען אנדערע פסוקים אויף שבט יהודה, אויף די דריי זינד קען איך נאך פארקוקן, און ס'איז מיין סדר צו פארקוקן אויף דריי עבירות, ווי ס'שטייט א פסוק אין איוב, הן כל אלה יפעל קל פעמים שלש עם גבר אבער ועל ארבעה אז זיי האבן זיך שוין פארזינדיגט א פערדע מאל און זיי האבן טאקע געזינדיגט אפילו אסאך מער ווי פיר מאל לא אשיבנו וועל איך אים נישט צוריקקערן ליידיג נאר איך גיי אים באצאלן פונקטליך אויף אלע עבירות איך וועל אים יעצט באצאלן גמולו בראשו אויף אלעס וואס ער האט געטון אפילו אויף די ערשטע עבירות. און דער רד"ק זאגט א פשט, די שלושה פשעי ישראל גייט ארויף אויף עבודה זרה, גילוי עריות און שפיכות דמים. אבער לא נחתם גזר דינם, ווילאנג זיי האבן נישט געטון די פערדע זאך וואס די פסוק וועט ווייטער אויסרעכענען, וואס דאס איז א רויב, וואס די שופטים, די דיינים, האבן גענומען שוחד און פארדרייט די דינים, דעמאלטס איז נחתם געווארן גזר דינם, אזוי ווי מען טרעפט ביי מבול, אז זיי האבן געהאט די דריי הארבסטע עבירות, ולא נחתם גזר דינם אלא על הגזל, די זעלבע זאך איז דא געווען. ווייל די דיינים, אנשטאט וואס זיי זאלן אויסלערנען דעם ריכטיגן וועג, האבן זיי אליין פארדרייט דעם משפט און אליין גערויבט פון די ארעמע לייט, ווייל די עשירים האבן געגעבן א בעסערע שוחד. זאגט דער פסוק, על מכרם בכסף צדיק, זיי האבן גענומען דעם גערעכטן מענטש אינעם משפט, און פאר אביסל געלט האבן זיי אים פארקויפט און איבערגעגעבן אין די הענט פון זיין בעל דין, ואביון און דעם ארעמאן האבן זיי פארקויפט בעבור נעליים צוליב א פאר שיך וואס דער איין בעל דין האט מסכים געווען צו געבן פארן דיין, האט ער פארדרייט דעם גאנצן דין תורה און אויסגעדרייט אז יענער זאל בלייבן גערעכט און דער אנדערער איז געווארן איבערגעגעבן אין זיינע הענט פאר א פאר שיך. אזוי טייטשט דער רדק. דער תרגום זאגט

און ער האט געוואלט צאמנעמען אלע זיינע פעלדער זאלן זיין אויף איין פלאץ, ס'זאל נישט אפהאקן קיין פרעמדע פעלדער צווישן זיינע פעלדער. און דער ארעמאן וואס איז געקומען דא צו דין תורה, ער, צו אים האט באלאנגט פארשידענע פעלדער וואס איז געווען צווישן דעם דיין'ס פעלדער, פאר דעם האט ער מחייב געווען דעם ארעמאן, און ער האט אים ממש באצווינגען צו פארקויפן זיינע פעלדער צו קענען באצאלן דעם חוב, און דער דיין אליין איז געגאנגען און ער האט עס אפגעקויפט, און אזוי האט ער געקענט מאכן א שיינעם שלאס און א מויער ארום אלע זיינע פעלדער, און ער האט שוין נישט געהאט קיין פרעמדע פיס וואס האבן געטרעטן דארט. נאך א פשט ברענגט דער רדק אויף בעבור נעליים ווייל די סדר פלעגט זיין אז יעדע מכירה איז דורך געגאנגען צוגעגאנגען מיט שיך ווי ס'שטייט שלף איש נעלו איז בעבור נעליים מיינט אויך די זעלבע פשט ווי פריער האט אים געצווינגען צו פארקויפן זיין פעלד און יעדע מכירה ווערט אנגערופן על שם פון די שיך. זאגט דער נביא השואפים על עפר ארץ בראש דלים. רשי טייטשט, די דיינים די שופטים ביי יעדן טריט וואס זיי גייען אויף די שטויב פון די ערד, טוען זיי נאר טראכטן און האפן, ווען וועלן זיי קענען צוטרעטן די קעפ פון די ארימעלייט, וויאזוי קען מען נאך מער צוברעכן די ארימעלייט און אוועקכאפן דאס ביסל וואס זיי האבן נאך. אנדערע מפרשים טייטשן, זייער גליסט איז, ווען וועט מען קענען ארויפברענגען זאמד פון די ערד אויף די קעפ פון די ארימעלייט, ווייל די סדר פלעגט זיין אז טאמער דער ארימאן וואס מען האט אים מחייב געווען ביים דין האט נישט געהאלטן ביים אויספאלגן דעם פסק, דעם פאלשן פסק, האבן זיי געהאט אזעלכע שוטרים וואס זענען געווען גרייט אויף די מינוט און מ'האט יענעם געשלעפט ביי די האר, מ'האט אים אראפגעווארפן אויף דער ערד, און ארויפגעלייגט זאמד אויף זיין קאפ אזוי האט מען אים צוטרעטן דארט, איז די שופטים, די דיינים, די פאלשע, האבן שוין אויסגעווארט א גאנצע צייט ווען וועט מען שוין נעמען דעם ארעמאן און מ'עט אים ארויפלייגן עפר ארץ בראש דלים. ודרך ענווים יטו, די וועג פון די ענווים, דאס הייסט די הכנעה'דיגע, די ארעמע, זייער וועג טוט מען פארדרייען, די שוואכלינגען האבן מורא געהאט צו גיין אויפן גראדן וועג, ווייל די עשירים האבן געהאט די מאכט, און די שופטים, האבן, זענען זיי געשטאנען צו די האנט, האבן די אלע ענווים, די ערליכע און די שוואכלינגען האבן געמוזט גיין אויף די זייט. נאך א פשט, יטו זיי האבן פארדרייט די משפט פון די ענוים, און זיי האבן אוועק גענומען די ענוים פונעם ריכטיגן וועג, די ערליכע אידן האבן זיך פראבירט צו האלטן ערליך, און זיי האבן פארדרייט אלע משפטים און דינים, און ס'איז אויסגעקומען אז יעדער איינער האט זיך אנגעהויבן פירן נישט ערליך, עד כדי כך אז ס'איז אוועקגעפאלן די מידת הבושה פון כלל ישראל, ואיש ואביו ילכו אל הנערה, א מענטש מיט זיין טאטן זענען אינאיינעם געגאנגען מזנה זיין מיט א נערה המאורסה, למען חלל את שם קדשי, פון וועגן צו פארשוועכן מיין הייליגן נאמען. דער אייבערשטער האט געזאגט פאר אידן קדושים תהיו, ווייל איך בין ענקער הייליגער באשעפער וואס איך טו ענק הייליגן. דער אייבערשטער האט אנגערופן די אידן עם קדוש אתה, און אז א איד פארשוועכט זיין אייגענע קדושה, פארשוועכט ער מיט דעם דעם הייליגן באשעפער'ס נאמען.

זאגט דער נביא ווייטער, ועל בגדים חבולים, אויף קליידער וואס זיי האבן פארמשכנ'ט פון די ארעמעלייט, וואס זיי האבן נעבעך נישט געהאט צו באצאלן די פאלשע פסקים וואס די דיינים האבן ארויסגעגעבן, און מען האט אוועקגעכאפט זייערע קליידער, יטו, אויף דעם האבן זיי זיך אויסגעשטרעקט און זיך אנגעלאנט בשעת זיי האבן געגעסן זייערע מאלצייטן, אצל כל מזבח ביי די אלע במות וואס זיי האבן געהאט געבויט פאר די עבודה זרה, ויין ענושים ישתו בית אלהיהם, אין די הייזער פון די אפגעטער האבן זיי געטרונקען וויין וואס זיי האבן געקויפט מיט געלט פון די מענטשן וואס זיי האבן אומזיסט פאר'משפט און באשטראפט אז זיי מוזן באצאלן עפעס געלט וואס זיי האבן באמת נישט געדארפט קיינמאל באצאלן. זאגט דער תרגום, ועל שויין דמשכון מסחרין בסטר כל אגוריהון וחמר אונסא שתן בית טעותהון. זאגט דער אייבערשטער, ואנכי השמדתי את האמורי מפניהם, איך האב דאך פארטיליגט דעם אמורי, און באמת מיינט ער די אלע זיבן פעלקער, נאר ער רופט עס אן אמורי ווייל ער איז געווען דער שטארקסטער פון די אלע, און דאך האט אים דער אייבערשטער פארטיליגט מפניהם פאר די אידן זענען אריינגעקומען, פארוואס? ווייל זיי האבן געהאט אזעלכע שלעכטע פירונגען, און מען האט נישט געוואלט אז די אידן זאלן זיך פון זיי אפלערנען. אשר כגובה ארזים גבהו, די הויכקייט פון דעם אמורי איז געווען אזוי הויך ווי די טענען ביימער, וחסון הוא כאלונים, ער איז געווען שטארק און מעכטיג אזוי ווי די קעסטן ביימער, ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת, איך האב אים פארטיליגט זיינע פירות פון אויבן און זיינע ווארצלעך פון אונטן, דאס הייסט כ'האב קודם חרוב געמאכט דעם שר וואס איז ממונה אויף די פאלק פון אויבן, און נאכדעם האב איך מיך גענומען צו די שרים פון אונטן, נאך א פשט זאגט רש"י, ס'איז דאך געווען די בין וואס האט אריינגעווארפן א סם, און דאס האט פארבלינדעט די אויג פון אויבן, און מסרס געווען די מענטש פון אונטן. נאך א פשט זאגן די מפרשים, פריו ממעל מיינט די קינדער זייערע זענען אוועקגעפאלן ווייל די קינדער זענען פיירות, און שרשיו דאס גייט ארויף אויף די עלטערן, מ'האט אויסגעהארגעט די אלע אמוריים, די טאטעס מיט די עלטערן. און פארוואס האט מען זיי אויסגעהארגעט? כדי מ'זאל זיך נישט אפלערנען פון זיי די שלעכטע וועגן,

זאגט דער מצודות, און דער אמורי ער האט מיך קיינמאל נישט געקענט פון פריער, ער האט נישט געהאט, אויף אים איז נישט געווען אזא טענה פארוואס ער האט זיך אזוי געפירט, און דאך האב איך נקמה גענומען פון אים, כ'האב אים אויסגעראטן מיטן שורש. כל שכן ענק, וואס עטס האטס מיך יא געקענט, ואנכי העליתי אתכם מארץ מצרים, איך האב דאך ענק ארויפגעברענגט פון לאנד מצרים, ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה, איך האב ענק פערציג יאר געפירט אין מדבר און געפלעגט און צוגעשטעלט אלעס גוטס, האט ענק גארנישט געפעלט, און במשך פון די פערציג יאר האב איך ענק אויסגעלערנט תורה און מצוות און גוט איינגעוואוינט דערמיט, לרשת את ארץ האמורי, עטס זאלטס ווערד זיין צו ירש'נען די לאנד פון די אמורי, דאס לאנד זאל ענק נישט אויסשפייען. איז דאך זיכער אז עטס האטס געקענט זיך אפלערנען די אלע תורה און מצוות, און פארן אריינגיין קיין ארץ ישראל האט עטס שוין געדארפט זיין איינגעוואוינט אין דעם, און זיך נישט אפלערנען פון די אמורי. זאגט דער תרגום ואנא אסיקית יתכון מארעא דמצרים, ודברית יתכון במדברא ארבעין שנין למירת ית ארעא דאמוראה. איי וועט עטס זאגן אונז האבן מיר נישט געהאט קיין נביאים וואס זאלן אונז אנזאגן דעם ריכטיגן וועג, זאגט ער ניין, ואקים מבניכם לנביאים, פון ענקערע יונגע קינדער האב איך אויפגעשטעלט נביאים, דאס איז געווען א טובה וואס דער אייבערשטער האט געטון מיט כלל ישראל מער ווי מיט אנדערע פעלקער, ער האט זיי אויפגעשטעלט נביאים, און אפילו יונגע נביאים כל שכן אז די עלטערע וואס זענען שוין געווען מלא חכמה ומדע זענען זיכער געווען נביאים, ומבחוריכם, פון ענקערע יונגע מענטשן וואס געווענליך א יונגער מענטש ציט צו די תענוג העולם הזה, אבער דער אייבערשטער האט זיי אריינגעגעבן א גוטן געדאנק לנזירים זיי זאלן זיך אפשיידן פון די וועלט און זיי זאלן ווערן די מורי התורה, און זיי האבן אויסגעלערנט כלל ישראל די ריכטיגע וועגן, האט עטס נישט קיין תירוץ אז עטס האטס נישט געוואוסט אז מען טאר נישט. האף אין זאת בני ישראל נאם השם, זאגט דער אייבערשטער, איז דען דאס נישט אמת אידישע קינדער, קענט עטס דען אפלייקענען די באקאנטע פאקט? זאגט דער תרגום, ואקימית מבניכון לנביאין ומעולימיכון למלפין, האף לית דא בני ישראל אמר השם. זאגט שלמה המלך אין משלי קאפיטל ח, האלט ער אינמיטן זאגן אז די חכמה, די תורה, רופט אויס איר מעלה און זי וויל אז מענטשן זאלן זיך צוכאפן צו איר, זאגט זי ווייטער,

אלעס פון די תורה איז גראד און וואר פאר דער וואס פארשטייט, וישרים למוצאי דעת, די מענטשן וואס זיי פארשטייען און זיי קענען טרעפן וויסנשאפט, זיי זעען איין די רעכטפארטיגקייט פון די חכמה און פון די תורה. זאגט דער תרגום, וכולהון גליין לאנש דמתביין, ותריצן לאילין דצבין בידיעתא.

זאגט דער פסוק אני חכמה שכנתי ערמה, איך חכמה, איך זעץ מיך אריין אין א מענטש, ווערט ער פול מיט קלוגשאפט, און ער ווערט פול מיט ערמה, ווי אזוי זיך איבערצוקלוגן דעם יצר הרע, און ס'געט אים אריין פארשידענע מחשבות, קלוגע זאכן ווי אזוי זיך ארויסצודרייען פון די גרעסטע פאפערס, ווי מ'זעט ביי יעקב אבינו וואס ער איז געווען דער איש תם יושב אהלים, און דאך האט ער זיך אן עצה געגעבן מיט זיין קלוגשאפט, און ער האט איבערגעקלוגט לבן און עשיו.

הרואה ווען איינער זעהט מקום א פלאץ שנעשו בו ניסים לישראל, ס'איז געטוען געווארן דארט ניסים פאר כלל ישראל, אדער על כל פנים פאר רוב פון כלל ישראל, למשל ווען איינער זעהט די פלאץ ווי די אידן זענען אדורך דעם ים סוף, די טייכן פון ארנון, די אדורכגאנג פונעם ירדן, די שטיין וואס משה רבינו איז געזיצן דערויף בשעת ער האט מלחמה געהאלטן מיט עמלק, אומר זאגט ער ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה, געבענטשט זאל זיין דער אייבערשטער וואס ער האט געטון ניסים מיט אונזערע עלטערן אויף דעם פלאץ, און נישט דאס איז דער נוסח הברכה, נאר מען דארף צולייגן ברוך אתה השם אלקינו מלך העולם, יעדע ברכה וואס האט נישט קיין שם ומלכות ווערט נישט פאררעכנט פאר קיין ברכה. אויב א מענטש האט געזען מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה, א פלאץ וואס איז אמאל געווען דארט אן עבודה זרה, און מען רעדט אין ארץ ישראל, אומר זאגט ער ברוך שעקר עבודה זרה מארצנו, וואויל געבענטשט זאל זיין דער אייבערשטער וואס ער האט אויסגעריסן די עבודה זרה פון אונזער לאנד, ברענגט תוס' פון ירושלמי אז די ברכה מאכט מען נאר ווען ס'איז שוין געווארן אויסגעריסן אלע עבודה זרות פון גאנץ ארץ ישראל, אבער אויב ס'איז נאכנישט געווארן אויסגעריסן אלעס נאר פון איין פלאץ, איז די נוסח הברכה ברוך שעקר עבודת כוכבים מן המקום הזה, און סיי אין ארץ ישראל סיי אין חוץ לארץ וואו ס'ווערט אויסגעריסן אן עבודה זרה מאכט מען דעם ברכה און מ'לייגט צו כשם שעקרת מן המקום הזה פונקט ווי דער אייבערשטער האט געהאלפן אז מ'האט אויסגעריסן די עבודה זרה פון דעם פלאץ כך תעקור מכל המקומות והשב לב עובדיהם לעבדך דער אייבערשטער זאל צוריק דרייען די הערצער פון די אלע וואס האבן געדינט די עבודה זרה אז זיי זאלן זיך נעמען דינען דעם אייבערשטן. משנה בית, על הזיקין. דאס איז צוויי פשטים, אדער מיינט עס א שטערן וואס ס'זעט אויס ווי ס'עפנט דעם הימל, ס'פליט ארום ווי א פייל פון איין פלאץ צום צווייטן, נאך א פשט אז דאס איז א שטערן וואס זעט אויס ווי ס'האט א לאנגע וויידל, און דאס ווערט אנגערופן א קאמעט שטערן. ועל הזוועות, אויף ערדציטערנישן, ועל הברקים, און אויף בליצן, ועל הרעים און אויף דינערן, ועל הרוחות, גאר שטארקע שטורעם ווינטן, אומר זאגט מען די ברכה ברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם, ווייל די זאכן שפירט מען אדער זעט מען אדער הערט מען אויף גאר א ווייטע שטח, ממילא קען מען מאכן דעם ברכה פון מלא עולם. על ההרים, אויף גרויסע בערג, ועל הגבעות, אביסל קלענערע בערג, ועל הימים, ועל הנהרות, זאגט תוס' די נהרות מיינט נאר די פיר טייכן וואס ווערן אויסגערעכנט אין פרשת בראשית ווי די פרת און די חדקל, ועל המדברות, אומר ברוך עושה מעשה בראשית, איז באמת, אויף די פריערדיגע זאכן קען מען אויכעט מאכן א ברוך עושה מעשה בראשית, ווייל די אלע זאכן א דינער א בליץ איז דאך אויכעט מעשה בראשית. די עיקר מיינט ער צו זאגן אז אויף די פריערדיגע זאכן קען מען מאכן מלא עולם ווייל מען זעט עס אויף א גרויסע שטח, אבער בערג און ימים און די מינע זאכן זעט מען דאך נאר דארט ווי ס'איז, איז נאר פאסיג די ברכה פון עושה מעשה בראשית, אבער נישט שכוחו וגבורתו מלא עולם. רבי יהודה אומר, הרואה את הים הגדול, ווען איינער זעט דעם אוקיינוס, דעם אושען, אומר ברוך שעשה את הים הגדול, אבער מען מאכט נישט יעדן טאג די ברכה נאר בזמן שרואה אותו לפרקים, אז מען זעט עס צייטנווייז, איינמאל אין דרייסיג טעג, דעמאלטס קען מען מאכן א ברכה. א דינער א בליץ אפילו עס איז ווייניגער ווי דרייסיג טעג, יעדע מאל ס'ווערט אויספארוואלקנט און ס'ווערט צוריקפארוואלקנט, קען מען פריש מאכן די ברכה. אבער די זאכן וואס שטייען אייביג אויף איין פלאץ, אז א מענטש גייט עס אדורך מער ווי איינמאל אין דרייסיג טעג, מאכט ער נישט קיין ברכה. זאגט די משנה, על הגשמים, אז ס'גייט א רעגן, און א מענטש האט פעלדער, האט ער דאך א גוט, א גוטע זאך פון די רעגן, ועל בשורות הטובות, אדער א מענטש קומט אים זאגן א אנדערע גוטע בשורה, אומר, זאגט ער די נוסח הברכה, ברוך הטוב והמיטיב. שמועסט טאקע די ברטנורא אויס, אז דאס איז נאר ווען ער האט פעלדער, וואס דעמאלטס האט ער די טובה בשותפות מיט אנדערע, הטוב דאס מיינט די אייבערשטער האט גוטס געטון פאר אים, והמיטיב פאר אנדערע אויכעט. אויב א מענטש האט בכלל נישט קיין קרקע, איז דא א ספעציעלע ברכה וואס מען זאגט אויף א רעגן מודים אנחנו לך על כל טיפה וטיפה שהרדת לנו, און אויב א מענטש האט אליין א קרקע און האט נישט קיין שותפים, מאכט ער א שהחיינו. אנדערע זאגן אז יעדער מענטש וואס האט קרקע, איז ער דאך א שותף מיט די טובה וואס די אנדערע מענטשן וואס האבן קרקעות האבן, ממילא קען מען אייביג זאגן ווען מען האט א פעלד די ברכה פון הטוב והמיטיב. פירט די משנה אויס ועל שמועות רעות אדער בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת. משנה ג'. בנה בית חדש א מענטש האט זיך געבויט א נייעם הויז, וקנה כלים חדשים, ער האט געקויפט נייע כלים, סיי ער האט שוין געהאט אזעלכע מיני כלים סיי נישט, אומר זאגט ער די ברכה ברוך שהחיינו. זאגט די משנה מברך על הרעה, מען מאכט א ברכה דיין האמת אויף א שלעכטע זאך מעין הטובה, אפילו שפעטער וועט ארויסקומען פון דעם א גוטס, וויבאלד יעצט איז עס א שלעכטע זאך דארף מען מאכן א דיין האמת, און די גמרא געבט א משל אז זיין פעלד איז געווארן פארשוועמט, ס'איז געקומען א פארפלייצונג, וויבאלד יעצט איז עס א שלעכטע זאך אז די אלע תבואה וואס איז יעצט געווען איז חרוב געגאנגען, הגם אין די קומענדיגע יארן וועט ער האבן א ריווח פון דעם, די פעלד וועט זיין זייער גוט באוואסערט, ער וועט נישט דארפן ספעציעל גיין באוואסערן, אבער וויבאלד יעצט איז עס א שלעכטע זאך מאכט מען א דיין האמת, ועל הטובה, טאמער עס געשעהט אים יעצט א גוטע זאך, מעין הרעה אפילו שפעטער וועט ארויסקומען פון דעם א שלעכטס, מאכט מען אויכעט א ברכה פון הטוב והמיטיב, אויף דעם זאגט די גמרא א משל, א מענטש האט געטראפן א גרויסע סכום געלט, אפילו ווען די קעניג וועט געוואר ווערן וועט ער עס אוועקכאפן, וועט אים נאך פייניגן, אבער וויבאלד יעצט איז עס א טובה, מאכט מען הטוב והמיטיב. זאגט די משנה הצועק לשעבר, ווען איינער איז מתפלל אויף א זאך וואס איז שוין דערנאך, הרי זו תפילת שווא, ס'איז א פאלשע תפילה, אומזיסטיגע תפילה, כיצד, געבט די משנה צוויי משלים, היתה אשתו מעוברת, ואומר יהי רצון שתלד אשתי זכר, איז שוין דערנאך, און די גמרא אין בבלי זאגט אז דאס איז נאר נאך די פֿערציק טעג, אבער אין די ערשטע פֿערציק טעג, אויב ס'איז געווען הזריעו שניהם כאחת קען זיך עס נאך יא איבערדרייען, אין ירושלמי איז דא א שיטה אז דאס וואס עס שטייט אז ס'איז תפילת שוא איז נאר ווען די פרוי זיצט שוין אויפן בראכשטול, אבער ביז דעמאלטס קען זיך עס נאך טוישן, און יהודה בן פזי איז דא א שיטה אין ירושלמי, אז אפילו ווען מען זיצט שוין על המשבר קען זיך עס נאך אלץ טוישן, ווי עס שטייט כחומר ביד היוצר, האט ער בכלל נישט געהאלטן אז ס'איז דא אזא זאך ביי אזא מין פאל ווי א תפילת שוא. זאגט די משנה נאך א פאל, היה בא בדרך ושמע קול צוחה בעיר, ער קומט אונטערוועגן און ער הערט פון דער שטאט קולות, ואמר זאגט ער יהי רצון שלא יהיו אלו שלא יהיו אלו בני ביתי, זאל נישט זיין די קולות פון מיין שטוב, נישט ביי מיר זאל האבן פאסירט די שרעקליכע זאך, הרי זו תפילת שווא, ווייל דארט ווי עס האט שוין פאסירט, דארט האט עס שוין סייווי פאסירט, און עס איז נישט שייך מתפלל צו זיין. משנה ד', הנכנס לכרך, א מענטש גייט אריין צו א שטאט, און מען רעדט דא פון א שטאט וואס האט א שלעכטע הערשער, און ער קען אויסטראכטן בלבולים אויף א מענטש, מתפלל שתיים, דארף ער צוויי מאל דאווענען, אחת בכניסתו, איין מאל פאר ער גייט אריין דארף ער מתפלל זיין ער זאל קענען אריין גיין בשלום, ואחת ביציאתו, און ביים ארויס גיין דארף ער מתפלל זיין מען זאל אים אדורך לאזן דעם גרעניץ אויפן וועג ארויס אויכעט בשלום, אדער ווי דער רמב"ם זאגט אז אחת ביציאתו מיינט אז ביים ארויס קומען דאנקט מען דעם אייבערשטן אז מען איז אדורך בשלום. בן עזאי אומר ארבע, ווען מען גייט אריין אין אזא מין שטאט איז דא פיר תפילות וואס מען דארף זאגן, שתיים בכניסתו און שתיים ביציאתו, ונותן הודאה לשעבר וצועק לעתיד לבוא, מען דארף אייביג דאנקען דעם אייבערשטן אויף וואס איז געווען, און בעטן אויף ווייטער, ווען מען גייט אריין אינעם שטאט זאגט מען צוויי תפילות, איינס פאר מען גייט אריין אז מען זאל אריין גיין בשלום, און איינס ווען מען קומט שוין ארויס, ווען מען גייט אדורך דעם טיר פון די אנדערע זייט דעמאלטס דאנקט מען דעם אייבערשטן אז מען איז אדורך בשלום, און פאר מען וויל ארויסגיין פון דעם שטאט איז אויך פאר מען גייט אריין אינעם טויער דארף מען מתפלל זיין ס'זאל אדורך גיין בשלום, ווען מען קומט ארויס דאנקט מען דעם אייבערשטן אז ס'איז טאקע אדורך בשלום. משנה ה. חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה, א מענטש מוז מיט די זעלבע שמחה מאכן דעם ברכה דיין האמת אויף א שלעכטע זאך ווי ער מאכט די הטוב והמטיב אויף א גוטע זאך. שנאמר, ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, באלד וועט די גמרא אויספירן דעם דרש, מען לערנט עס ארויס פון בכל מאודך, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, אויף יעדן פאל וואס דער אייבערשטער האט דיר געשאנקען, סיי מידה טובה סיי מידת פורעניות, אייביג דארפסטו אים דאנקען אויפן זעלבן אופן. און ווי דער רמב"ם איז מסביר, ווייל ס'איז דא אסאך זאכן וואס אנהייב זעט עס אויס גוט, און צום סוף איז עס שלעכט, און די זעלבע זאך פארקערט, ממילא א קלוגע דורכגעטראכטע מענטש דארף נישט אינגאנצן צוטומלט ווערן ווען ס'געשעט אים א שלעכטע זאך, ממילא דארף מען אייביג מיט שמחה זאגן דעם נוסח הברכה. רבינו יונה זאגט אז מ'דארף אננעמען דעם שלעכטע זאך באהבה און וויסן אז דאס איז כפרת עוונות, ווי דער ארוך שרייבט, אז דאס איז אזוי ווי א מענטש וואס ער כאפט א שטעך פון א נאדל וואס דער דאקטער האט אים געמאכט פשוט צו לאזן גיין אביסל בלוט און ער מיינט זיין טובה, ער גייט דורך דעם ווערן אויסגעהיילט, די זעלבע זאך איז ווען ס'קומט א פורעניות חלילה אויף א מענטש. זאגט די משנה, בכל לבבך וואס שטייט אין פסוק דרשנט מען בשני יצריך, מיט ביידע יצרים, ביצר טוב וביצר רע, מען דארף דינען דעם אייבערשטן סיי מיט'ן יצר טוב און סיי מיט'ן יצר רע. זאגט דער רבינו יונה, וויאזוי דינט מען דעם אייבערשטן מיט'ן יצר הרע? איין פשט זאגט ער מיט דעם וואס מען פאלגט אים נישט, די גאנצע יצר הרע איז דאך באשאפן געווארן נאר אויספרובירן די מענטשהייט, און אז מען לאזט זיך נישט, דאס איז די עבודה וואס מען דינט דעם אייבערשטן מיטן יצר הרע. נאכדעם זאגט ער, אז די אלע שלעכטע טבעיות'ן וואס איז אריינגעלייגט אין א מענטש, דאס ווערט אנגערופן יצר הרע, אבער אמאל דארף מען אפירנעמען דעם שלעכטן מידה און זיך באנוצן מיט דעם לצורך עבודת השם, למשל, מען דארף זיך אמאל מתאכזר זיין אויף רשעים, און דאס הייסט אז מען דינט דעם אייבערשטן מיטן יצר הרע, מען נעמט די שלעכטע זאך און מען נוצט עס אויס ווען מען דארף עס נוצן. זאגט די משנה ובכל נפשך מיינט אפילו הוא נוטל את נפשך אפילו מען נעמט אוועק דיין נפש מען שטארבט אויף קידוש השם דארף מען אויך ליב האבן דעם אייבערשטן ובכל מאדך לויט איין פשט מיינט עס בכל ממונך און דבר אחר בכל מאדך בכל מידה ומידה שהוא מודד לך הוי מודה לו במאוד מאוד וואס פון דעם האט מען ארויסגעלערנט חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה זאגט די משנה לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח, ווען א מענטש שטייט אונטן פונעם הר הבית, אקעגן איבער דעם טויער וואס פירט אריין צום הר הבית אויף מזרח זייט, דארף מען זייער אכט געבן נישט צו פירן מיט קיין קלות ראש, מען דארף זיין מיט א ערנסטקייט, פארוואס? שהוא מכוון כנגד בית קדשי הקדשים, פון דארט און ווייטער ביזן קדשי קדשים זענען אלע טירן געווען פונקט אקעגן איבער איינס די אנדערע, ממילא ווען די טירן זענען אפן קען מען ממש אריינקוקן צום קדשי קדשים, ממילא דארף מען האבן א שטארקע יראה. און זיך אויפפירן טאקע ווי ס'פאסט אויף אזא הייליגע פלאץ. לא יכנס להר הבית, א מענטש זאל נישט אריינגיין אין הר הבית במקלו מיט זיין שטעקן, ובמנעלו מיט זיין שיך, ובפונדתו, זאגט די ברטנורא צוויי פשטים, אדער מיינט עס א גארטל וואס איז הויל פון אינעווייניג מ'קען אריינלייגן דארט געלט אזוי ווי א בערזל, אדער מיינט עס א אונטערהעמדל, א בגד וואס מ'נוצט אז ס'זאל אוועקנעמען די שווייס, פאסט נישט אז מ'זאל מיט אזא בגד אריינגיין, מ'דארף עס איבערדעקן מיט א צווייטע מין זאך. ובאבק שעל רגליו מען זאל נישט ארויפגיין מיט שטויב אויף די פיס, ולא יעשנו קפנדריא נישט מאכן פאר א דורכגאנג אז א מענטש דארף אנקומען צו די אנדערע זייט פונעם הר הבית זאל ער נישט פארקערצן זיין וועג דורך די הר הבית, ורקיקה מקל וחומר, שפייען אויפן הר הבית טאר מען זיכער נישט, וואס איז די קל וחומר? ברענגט די ברטנורא דא, ס'איז א קל וחומר פון שיך, מה דאך שיך וואס איז נישט קיין דרך בזיון, ס'איז א געהעריגע מלבוש, טאר מען נישט ארויפגיין דערמיט אויפן הר הבית, כל שכן שפייען, וואס דאס איז א דרך בזיון, פריערדיגע וואך דינסטאג האבן מיר געלערנט פון אין מסכת יבמות האט מען געשמועסט די קל וחומר איז אביסל אנדערש, רש"י ברענגט דארט אראפ א צווייטע וועג וואס די גמרא זאגט דא אז ס'גייט א קל וחומר פון שק, מה דאך א זאק וואס איז נישט קיין מיאוסע זאך, שטייט אבער אין פסוק אין לבוא אל המלך אל שער המלך בלבוש שק, און אפילו א מלך בשר ודם קומט מען נישט מיט א זאק אנגעטון, כל שכן רקיקה וואס דאס איז א מיאוסע זאך, איז פארן אייבערשטן איז זיכער אז מען טאר נישט שפייען אויפן הר הבית. זאגט די משנה כל חותמי ברכות שהיו במקדש, אלע ענדע אויסלאזן פון ברכות וואס איז געווען אין בית המקדש ווען מען האט געדאווענט דארטן שמונה עשרה אנשטאטס מען זאל זאגן ברוך אתה ה' חונן הדעת האט מען געהאט א גאנצע לאנגע נוסח הברכה היו אומרים מן העולם אנהייב פלעגט מען זאגן ברוך אתה ה' אלקי ישראל מן העולם מגן אברהם צו מחיה המתים משקלקלו המינים זיי האבן פארדארבן און אנגעהויבן לייקענען ואמרו אין עולם אלא אחד ס'איז נאר דא איין וועלט והא ראיה מען זאגט נאר מן העולם, התקינו האט מען איינגעפירט שיהיו אומרים מן העולם ועד העולם, מען זאל איינפירן, מען האט געזאגט פון דעמאלטס און ווייטער ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם, און מען האט געזאגט אזוי ברוך חונן הדעת, און אמן האט מען אויך נישט געענטפערט אין בית המקדש נאר אנשטאטס דעם פלעגט מען זאגן ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. והתקינו מען האט אויכעט איינגעפירט שיהא אדם שואל את שלום חברו בשם, ווען א איד וויל זיך באגריסן מיט זיין חבר, מעג ער זאגן דעם אייבערשטנ'ס נאמען, שנאמר והנה בועז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים, ער האט געזאגט פאר די שניידערס דארט, השם עמכם, ויאמרו לו יברכך השם, מען האט גענוצט דעם אייבערשטנ'ס נאמען אויף צו באגריסן א חבר, און איך זאג נישט אז דאס הייסט עפעס א חילול, א זלזול, אינעם כבוד פונעם אייבערשטן, אז צוליב די כבוד פון מענטשן באנוצט מען זיך מיט זיין נאמען. ואומר, ער ברענגט נאך א פסוק ווייל טאמער מענטשן וועלן זאגן אז מען קען זיך פון בועז נישט אפלערנען ווייל ער האט אליין אזוי באשלאסן צו טון, זאגט ער ניין ס'שטייט א פסוק דער מלאך האט געזאגט פאר גדעון השם עמך גבור החיל, זעהן מיר אז דער מלאך האט באגריסט א מענטש מיטן נאמען פונעם אייבערשטן. ואומר איך דארף האבן נאך א פסוק ווייל מענטשן וועלן זאגן אז דער מלאך האט אים פשוט געמאלדן אז פון הימל איז מען צופרידן מיט אים און די שכינה איז מיט אים, אבער ס'מיינט נישט אז יעדע מאל איינער באגריסט דעם חבר מעג ער זאגן דעם אייבערשטנ'ס נאמען, אויף דעם שטייט נאך א פסוק אל תבוז כי זקנה אמך, זאלסט נישט פארשעמען די עלטערע פון דיין פאלק, און אז בועז האט אזוי געטון זאלסטו וויסן אז ס'האט א מקור, און מען מעג אזוי טון, ואומר עת לעשות לה' הפרו תורתך, ר' נתן אומר הפרו תורתך, עת לעשות לה', אמאל איז דא וואס מען דארף צושטערן די תורה און טון עפעס וואס עס זעט אויס אומריכטיג, למשל דא, מען באנוצט זיך מיטן אייבערשטנ'ס נאמען כדי צו באגריסן א חבר, אבער ס'איז עת לעשות לשם, כדי מרבה צו זיין שלום ורעות, און גריסן איז דאך א זאך וואס דער אייבערשטער וויל, ווי ס'שטייט א פסוק בקש שלום ורדפהו. זאגט די גמרא אין מסכת ברכות דף נד עמוד א', מנא הני מילי, פון וואו ווייסן מיר אז אויב מען זעט א פלאץ וואו ס'איז געטון געווארן ניסים פאר אידישע קינדער, זאגט מען א ברכה? רשי האט די גרסה, מנא לן דמברכינן אניסא, פון ווי זעהן מיר בכלל אז מ'מאכט א ברכה אויף ניסים? אמר רבי יוחנן דאמר קרא, ויאמר יתרו ברוך השם אשר הציל וגומר, יתרו איז געקומען צו די אידן אין מדבר, האט ער געמאכט א ברכה, און געדאנקט דעם אייבערשטן אויף די אלע ניסים פון יציאת מצרים און פון קריעת ים סוף. פרעגט שוין די מהרשא, אין די משנה איז דאך געשטאנען אז מען דארף זען דעם פלאץ ווי עס איז געשען די נס כדי מען זאל קענען מאכן די ברכה, יתרו איז נישט אדורך געגאנגען מצרים, ער איז נישט אדורך געגאנגען דעם קריעת ים סוף, ווי קען ער דא דאנקען דעם אייבערשטן אויף יענע ניסים? האבן מיר געשמועסט אז לויט ווי רשי'ס גרסה איז מנלן דמברכינן אניסא, קען זיין, זאגט איינער פון די מפרשים, אז רשי זאגט אז די לימוד פון יתרו גייט טאקע נאר אויף דעם אז ס'פאסט בכלל צו מאכן א ברכה אויף א נס, אבער אין הכי נמי פון יתרו זעהט מען נאכנישט דאס אז ווען מען זעהט דעם פלאץ פון די נס דעמאלטס מאכט מען די ברכה, פון יתרו לערנט מען בעיקר ארויס בכלל אז ס'איז שייך צו מאכן א ברכה אויף א נס. די מהרשא ענטפערט אז וויבאלד די אידן זענען נאך געווען אין מדבר, און די אלע ניסים פון די מדבר, די ענן, די באר, די מן, דאס איז אלעס געווען איין גרויסע המשך פון יציאת מצרים מיט קריעת ים סוף, ס'איז נאכנישט געווען פארטיג די נס, ממילא הייסט עס נאך אלץ כאילו ס'איז געווען אויף דעם זעלבן מקום שנעשה בו ניסים לישראל, און ס'האט נאך יא געפאסט צו זאגן דארטן די ברכה. און די מהרש"א שטעלט זיך, אונז ווייסן מיר אז ס'דארף זיין מיט א שם און מלכות, יתרו האט דאך נאר געזאגט ברוך השם, זאגט ער וויבאלד ס'שטייט אשר הציל אתכם מתחת יד מצרים, דאס איז אנשטאטס די מלכות, ער ברענגט ארויס אז די ממשלה פונעם אייבערשטן איז איבער אלע פעלקער, און די פני יהושע מיטן בן איש חי זאגן נאך מער, אז די אויספיר פון יתרו איז דאך געווען עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלהים, און ווי רש"י זאגט אז יתרו האט געזאגט, איך קען אלע עבודה זרות, איך בין געווען א באדינער פאר די אלע עבודה זרות, און יעצט זע איך איין אז זיי זענען אלע גארנישט ווערט נאר דער אייבערשטער, איז אין לך מלכות גדולה מזו, שוין נישט אויסגעפעלט צו זאגן מלך העולם בכלל. פרעגט די גמרא, אניסא דרבים מברכינן, נאר ווען ס'געשעט א נס מיט א רבים, דאס הייסט מיט רוב כלל ישראל, דעמאלטס מאכט מען א ברכה, אבער אניסא דיחיד לא מברכינן, אז ס'געשעט א נס מיט א יחיד, מאכט מען נישט קיין ברכה דערויף. והא ההוא גברא ס'געווען א מענטש דהוה קא אזיל, ער איז געגאנגען בעבר ימינא, אויף די רעכטע זייט פונעם פרת אין א געוויסע שטאט, נפל עליה אריא, איז ארויסגעפאלן אויף אים א לייב, אתעביד ליה ניסא, עס איז געשען א נס, ואיתצל מיניה, ער איז געראטעוועט געווארן. אזל אתא לקמיה דרבא, ער איז געקומען צו רבא ואמר ליה, האט אים רבא גע'פסק'נט, כל אימת דמטית להתם, ווען דו קומסט אן צו יענעם געגנט, בריך זאלסטו מאכן די ברכה, ברוך שעשה לי נס במקום הזה, זעען מיר דאך אז אויף א יחיד'ס נס מאכט מען אויכעט א ברכה.

א צולאזטער קעמל איז ארויף געפאלן אויף אים, איתפרקא ליה אשיתא, ס'איז געשען א נס, עפעס א מויער אויף די זייט האט זיך צענומען, על לגוה, ער איז דארטן אריין געגאנגען, און ער איז ניצול געווארן פון דעם קעמל. איז כי מטא לערבות, ווען ער איז אנגעקומען צו דעם פלאץ פון ערבות, די שטאט ערבות וואס דארט איז אים געשען די נס מיט די קוואל וואסער וואס איז באשאפן געווארן, בריך האט ער געזאגט די ברכה אזוי, ברוך שעשה לי נס בערבות, האט ער מקדים געווען יענעם פלאץ, ובגמל און ער האט אויכעט דערמאנט די אנדערע נס וואס איז געשען מיט אים אין מחוזא מיט א קעמל. כי מטא לרסתקא דמחוזא, ווען ער איז אנגעקומען צו די מארק פון מחוזא, בריך האט ער געמאכט די ברכה ברוך שעשה לי נס בגמל, וואס דאס איז געווען דארטן אין מחוזא, ובערבות, און אויכעט אין די פלאץ פון ערבות. שטעלן זיך די מפרשים, פארוואס איין נס רופט ער אן אויפן נאמען פונעם פלאץ, ערבות, און די אנדערע רופט ער אן אויפן נאמען פון די זאך מיט וואס איז געשען די נס, מיטן גמל. ענטפערט דער בן איש חי אפאר תירוצים, איינע פון די וועגן זאגט ער אזוי, דארטן אין ערבות איז די נס געשען אויפן פלאץ, דאס הייסט פון די זאמד איז געווארן איבערגעדרייט און ס'איז געווארן א קוואל, ממילא איז דאך עס א זאך וואס האט א שייכות מיטן פלאץ האט ער עס אנגערופן אויפן נאמען פונעם פלאץ. דארטן אין מחוזא וואו ס'איז צוזאמגעפאלן די וואנט, הגם ס'איז אים געשען אויכעט א נס דארט אויפן פלאץ מיט א וואנט וואס איז צוזאמגעפאלן, אבער נאר פאר אים איז עס געווען א גוטע זאך, יענע מענטשן וואס האבן געוואוינט אין דעם הויז האבן זיך גארנישט געפרייט דערצו, זיי האבן געדארפט נאכדעם גיין פאררעכטן דעם וואנט, האט ער נישט געוואלט אנרופן דעם נס אויפן נאמען פון דעם וואנט האט ער עס ענדערשער אנגערופן אויפן נאמען פון דעם קעמל. נאך א חילוק זאגט ער, דארט ביי ערבות איז דער קוואל וואסער וואס איז באשאפן געווארן פאר מר בריה דרבינא שוין געבליבן א קוואל אויף אייביג, ווייל פארוואס זאל דער אייבערשטער מאכן נאך א נס אז ס'זאל אוועק גיין דער קוואל און ס'זאל צוריק ווערן זאמד, ס'איז שוין געבליבן, ממילא ס'איז דערקענבאר געווען אויפן פלאץ ערבות אז דארט איז אמאל געשען א נס, מה שאין כן די וואנט וואס איז צוזאמגעפאלן, די ערשטע געלעגנהייט וואס די מענטשן האבן געהאט האבן זיי עס צוריקגעבויט, ממילא ס'איז נישט שייך געווען אנצורופן דעם נס אויפן נאמען פונעם פלאץ, האט ער עס אנגערופן אויפן נאמען פונעם קעמל. פירט די גמרא אויס די קשיא, איז לכאורה זעהן מיר דאך אז אפילו אויף ניסים פון א יחיד דארף מען מאכן א ברכה. ענטפערט די גמרא אמרי איך וועל דיר זאגן, אניסא דרבים, טאמער עס איז געשען א נס מיט א רבים, ווי אונז האבן געשמועסט די רבינו יונה זאגט דאס מיינט אדער גאנץ כלל ישראל אדער רוב כלל ישראל, כולי עלמא מיחייבי לברוכי, יעדער איינער, אפילו ער שטאמט נישט פון די מענטשן, דארף ער אייביג מאכן א ברכה אויף יענעם פלאץ. אניסא דיחיד, טאמער עס איז געשען א נס מיט א יחיד, און אויב עס איז שוין נישט רוב כלל ישראל ווערט עס שוין גערעכנט ווי א יחיד, איהו חייב לברוכי, ער אליין דער מענטש מיט וועם עס איז געשען די נס, און די ראשונים זאגען, נישט נאר ער אליין נאר זיין זוהן און זיין אייניקל, אין שולחן ערוך שטייט אפילו עד סוף כל הדורות, אייביג דארפען זיי מאכען די ברכה, אבער אנדערע מענטשען וואס שטאמען נישט פון דעם מענטש, זיי דארפען נישט מאכען קיין ברכה. זאגט דער זוהר הקדוש. רבי שמעון אמר תא חזי כתיב שטייט א פסוק אין קהלת, טוב ילד מסכן וחכם, ס'איז גוט דער יונגער, ארעמער און קלוגער, מאן ילד מסכן ווער איז דער ארעמער יונג, הא אוקמוה ואתמר מ'האט עס שוין איינגעזעצט דאיהו יצר הטוב אבל טוב ילד זאגט ער דאס גייט אויכעט ארויף אויפן מלאך מט"ט, הדא הוא דכתיב נער הייתי גם זקנתי וואס די גמרא זאגט אז די פסוק האט די מלאך מט"ט געזאגט, ודא הוא נער, ער ווערט אנגערופן א יונגער, דאיהו ילד, מסכן ווערט ער אנגערופן דלית ליה מגרמיה כלום, ער האט נישט פון זיך אליין גארנישט, נאר וואס ער באקומט פון די מידת המלכות. ואמאי אקרי נער, פארוואס טאקע ווערט ער אנגערופן א יונגער, בגין דאית ליה חדתו, ער האט א התחדשות, דסיהרא פונעם לבנה, דמתחדשא תדיר, די לבנה ווערט דאך שטענדיג באנייט, און דער מלאך מט"ט ווערט אויכעט באנייט, צוזאמען מיט די לבנה, ותדיר איהו ילד, ממילא איז ער שטענדיג א ילד, מסכן, ער איז שטענדיג ארעם אויכעט, כמה דאמרן, ווייל ער האט נישט קיין אייגענע שפע, נאר וואס ער באקומט צוגעטיילט פון די מידת המלכות, וחכם ווערט ער אנגערופן, בגין דחכמה שריא ביה, אין די מידת המלכות, דארטן רוהט די חכמה התחתונה, ממילא ווערט ער אנגערופן א חכם. ממלך זקן פון דעם אלטן קעניג, דא יצר הרע דאס גייט ארויף אויפן יצר הרע, כמה דאתמר אזוי ווי מען האט עס שוין איינגעזעצט, דהא מן יומא דהוה, פון ווען דער יצר הרע איז באשאפן געווארן, לא נפק ממסאבותיה לעלמא, דער איז דער זעלבער אלטער, ער האט קיינמאל נישט נתחדש געווארן, ער האט דעם זעלבן אלטן טומאה ווי אמאל, ואיהו כסיל, א נאר איז ער, דכל אורחוי, אלע זיינע וועגן אינון זענען לאורח בישא, צוצורעדן מענטשן צו שלעכטע וועגן, ואזיל ער גייט ואסטי לבני נשא, ער רעדט איבער מענטשן ולא יודע לזהרם, און דער מענטש ווייסט נישט זיך אכט צו געבן פון אים, ואיהו אתי עם בני נשא בתסקופין, ער קומט מיט פארשידענע דריידעלעך, בגין לאסטאה לון זיי צו פארדרייען מאורח טבא פון דעם גוטן וועג לאורח בישא צו א שלעכטע וועג. תא חזי קום און זע. על דא, טאקע צוליב דעם, ווייל ער וויל פארדרייען דעם מענטש, אקדים, פעדערט ער זיך עם בר נש מיטן מענטש, און ער קומט שוין ביומא דאתיליד, די רגע דער מענטש ווערט געבוירן, לפתח חטאת רובץ גלייך איז ער דארטן, בגין דיהימן ליה, ער וויל זיין א חבר מיט דעם מענטש נאך פון די יוגנט אויס, ווייל דעמאלס וועט ער אים גלייבן. דהא כד אתי יצר הטוב, שפעטער ביי די בר מצוה, ווען די יצר טוב קומט אן, לא יכיל בר נש למהימנא ליה, דער מענטש קען אים שוין נישט גלייבן, ודמי עליה כמטולא, ס'קוקט אים אויס ווי א לאסט, די אלע זאכן וואס די יצר טוב רעדט אים איין, די יצר טוב זאגט אים ער זאל טון מצוות און מעשים טובים, דאס אלעס קוקט אים אויס ווי זייער שווערע זאכן ווייל ער איז נישט צוגעוואוינט דערצו, ער איז צוגעוואוינט צו גייען נאך די תאוות עולם הזה וואס די יצר הרע רעדט אים שוין צו דרייצן יאר. כגוונא דא תנינן, א ענדליכע זאך האבן מיר געלערנט, מאן הוא רשע ערום, ווער איז דער קלוגער רשע, דא הוא מאן דאקדים לאטענא מלוי לקמי דיינא עד לא ייתי חבריה מרא דדינא, א מענטש א בעל דין וואס ער האט א דין תורה מיטן חבר, און ער פעדערט, ער גייט צום דין תורה נאך פאר דער חבר קומט אן, און ער לייגט אריין זיינע טענות און די ווערטער פונעם אין די מויל אין די אויערן פונעם דיין, אזא איינער הייסט א קלוגער רשע, ווייל איינמאל דער דער דיין הערט שוין אויס די טענות פונעם ערשטן, דער גייט אים שוין נישט אריין אין די אויער דעם אנדערנס טענות, כמה דאת אמר צדיק הראשון בריבו וגומר, דער ערשטער וואס לייגט פאר זיינע טענות, דער קוקט אויס ווי א גערעכטער, מען פארשטייט שוין נישט דעם אנדערנס טענות נאכדעם. כגוונא דא די זעלבע זאך איז מיטן יצר הרע, הוא רשע ערום כמה דאת אמר והנחש היה ערום,

דער מענטש שפירט זיך שוין בכלל נישט באקוועם מיטן יצר טוב, ולא יכיל לזקפא רישיה, ער קען זיך שוין נישט הייבן דעם קאפ, כאילו אטעין על כתפיה כל מטולין דעלמא, כאילו דער יצר הרע האט אים אנגעלאדנט מיט אלע שווערע פעקלעך, ער קען זיך שוין נישט אויפהייבן דעם קאפ צו גיין מיטן יצר טוב. בגין ההוא רשע ערום דאקדים עמיה, אלעס איז צוליב דעם יצר הרע וואס ער איז א רשע ערום, וואס ער האט זיך געפעדערט מיטן מענטש. ועל דא אמר שלמה וחכמת המסכן בזויה, די חכמה פון דעם ארעמאן וואס דאס איז דער יצר טוב, ס'איז פארשעמט מען הערט אים נישט אויס, ודבריו אינם נשמעים בגין דהא אקדים אחרא ווייל א צווייטער האט שוין געפעדערט. ועל דא כל דיינא דקבל מבר נש מלה עד לא ייתי חבריה, יעדער דיין וואס ער נעמט אן די טענה פון איין בעל דין פאר דער חבר קומט אן, איז כאילו מקבל עליה טעוא אחרא למהימנותא, כאילו ער האט אנגענומען אן עבודה זרה צו גלייבן אלא נאר ובא רעהו ווען דער חבר קומט אן וחקרו דעמאלס קענסטו אנהייבן אויסהערן די טענות פון ביידע. ודא הוא אורח דבר נש זכאה, דאס איז די וועג פון אן ערליכן מענטש, דהא בר נש זכאה, ווער הייסט אן ערליכער מענטש, דא הוא דלא הימין לההוא רשע ערום דיצר הרע, ער הערט נישט אויס, אין די אלע יונגעלישע יארן, הערט ער גארנישט אויס דעם קלוגן רשע דעם יצר הרע, עד דייתי חבריה דאיהו יצר טוב, ער זאגט אים איך טאר דיך נישט אויסהערן ווען דו ביסט אליין, איך מוז ווארטן ביז ס'קומט אן דער חבר דער יצר טוב, ובגין דא, בני נשא אינון כשלין לעלמא דאתי, פארדעם ווערן מענטשן געשטרויכלט אויף יענע וועלט, ווייל זיי האבן יא צוגעהערט דעם יצר הרע די אלע יארן ביז די בר מצוה. אבל ההוא זכאה דער צדיק, דדחיל למאריה וואס ער האט מורא פונעם אייבערשטן, כמה בישין סביל בהאי עלמא, וויפיל שלעכטס מאכט ער מיט אויף די וועלט, ווי מען זאגט, אוי לי מיצרי, ער מאכט אסאך מיט פונעם יצר הרע וואס ער פייניגט אים אויס, בגין דלא הימין, ווייל ער האט אים נישט געגלייבט ולא אשתתף בההוא יצר הרע, ער האט זיך נישט צוזאמגעשטעלט און ער האט נישט מיטגעארבעט מיטן יצר הרע. אבער וקודשא בריך הוא שזיב ליה מכולהו, די אייבערשטער ראטעוועט אים אפ פון די אלע שלעכטס. הדא הוא דכתיב, רבות רעות צדיק, ומכולם יצילנו השם. רבות רעות לצדיק לא כתיב, ס'שטייט נישט אז ס'קומט אסאך שלעכטקייטן פארן צדיק, אלא צדיק. האב איך געזען אין שפת אמת די וואך, טייטשט ער, רבות רעות צדיק מיינט ער ווערט א צדיק דורך די אלע שלעכטס וואס עס באטרעפט אים, דאס טוט אים אויסארבעטן און דאס טוט אים אויספארעמען אז ער זאל טאקע ווערן א צדיק, פארדעם שטייט נישט רבות רעות לצדיק, נאר צדיק דאס פארוואנדלט אים אין א צדיק. בגין דקודשא בריך הוא אתרעי ביה ווייל דער אייבערשטער וויל אין אים, ובגין כך קודשא בריך הוא אתרעי בההוא בר נש דער אייבערשטער וויל אין דעם מענטש דעם צדיק, ושזיב ליה מכולא ער ראטעוועט אים פון אלעס בהאי עלמא אויף די וועלט ובעלמא דאתי און אויף יענע וועלט, זכאה חולקיה, וואויל איז זיין טייל. זאגט דער רמב ם אין הלכות תלמוד תורה פרק ה. חייב לעמוד מפני רבו, א תלמיד דארף זיך אויפהייבן פאר זיין רעבן, משיראנו, פון ווען ער זעט אים מרחוק פון דערווייטן, מלוא עיניו, ווי ווייט זיין אויג גייט, דארף ער זיך שוין אויפהייבן, עד שיתכסה ממנו, ביז ער ווערט פארדעקט פון אים, ולא יראה קומתו, און ער זעט מער נישט זיין געשטעל, ואחר כך יישב, ווען ער זעט מער נישט דעם רעבן קען ער זיך אראפזעצן. וחייב אדם להקביל פני רבו ברגל, יעדן יום טוב דארף א תלמיד גיין מקבל פנים זיין דעם רעבן. זאגט דער רמב ם, אין חולקין כבוד לתלמיד בפני רבו, א מענטש טאר נישט אפגעבן כבוד פאר א תלמיד פארנט פון דעם רעבן פון דעם תלמיד, אלא אם כן דרך רבו לחלק לו כבוד, אויסער אז ס'איז די סדר פון דעם רעבן אז דער רבי אליין טוט אפטיילן כבוד פאר דעם תלמיד. וכל המלאכות, אלע סארטן ארבעט, שהעבד עושה לרבו, וואס א עבד כנעני טוט פאר זיין הער, תלמיד עושה לרבו זאל א תלמיד טון פאר זיין רעבן. ואם היה במקום שאין מכירין אותו. אויסער אויב ער איז געווען אויף א פלאץ וואו מען קען אים נישט, און מען ווייסט נישט אז ער איז א כשר איד, ולא היה לו תפילין ער האט אויך נישט אנגעהאט קיין תפילין, וואס דאס קען צוגעבן צום פארדאכט אז ער איז אפשר טאקע אן עבד כנעני, וחש ער האט מורא שמא יאמרו עבד הוא, מענטשן וועלן זאגן אז ער איז אן עבד ווייל ער באדינט אזוי דעם האר, אינו נועל לו מנעלו, ואינו חולצו, זאל ער אים אזויפיל נישט צובינדן און נישט אויפבינדן די שיך, אזוי זאל מען זען אז ער איז נישט ממש אן עבד. וכל המונע תלמידו מלשמשו, ווער ס'האלט צוריק זיין תלמיד ער לאזט אים נישט באדינען, מונע ממנו חסד טוט ער צוריק האלטן חסד, ופורק ממנו יראת שמים ער נעמט אוועק פון אים יראת שמים, וכל תלמיד שמזלזל דבר מכל כבוד רבו, א תלמיד וואס ער איז מזלזל אויף יעדן סארט זאך פון די כבוד פונעם רעבן און נישט מכבד דעם רעבן ווי ס'דארף צו זיין, גורם לשכינה שתסתלק מישראל. זאגט דער רמב ם ראה רבו עובר על דברי תורה, אז טאמער א תלמיד זעהט אז דער רבי איז עובר אויף עפעס איינע פון די מצוות פון דער תורה, אומר לו, זאגט ער אים, לימדתנו רבינו כך וכך, דו האסט אונז געלערנט אזוי און אזוי, און דער רבי פארשטייט פון דעם אליין אז ער האט נישט ריכטיג געטון יעצט. וכל זמן שמזכיר שמועה בפניו, יעדע מאל ער זאגט נאך עפעס א דבר תורה פארנט פון דעם רעבן, אומר לו זאגט ער אים אויכעט נאך כך למדתנו רבינו, אזוי האסטו אונז אויסגעלערנט רעבע. ואל יאמר דבר שלא שמע מרבו, אויב ער וויל נאכזאגן א תורה וואס ער האט געהערט פון א צווייטן, א פסק הלכה, זאל ער עס נישט זאגן עד שיזכיר שם אומרו, נאר אז ער דערמאנט דעם נאמען פון וועם ער האט עס געהערט, ווייל סתם אויב ער זאגט נאך א מימרא און ער זאגט נישט פון וועם ער האט עס געהערט, ווייסט יעדער אז דאס זאגט ער נאך פון זיין רעבע מובהק. וכשימות רבו, ווען זיין רבי שטארבט, קורע כל בגדיו, דארף ער צערייסן אלע זיינע בגדים, עד שהוא מגלה את לבו, ער דארף אויפדעקן זיין הארץ, אראפרייסן דעם אויבערשטן בגד מיטן אונטערשטן בגד, ביז ס'ווערט אנטפלעקט דאס הארץ, ואינו מאחה לעולם, און ער טאר עס קיינמאל נישט פארנייען, ממש אזוי ווי מ'פירט זיך ביי עלטערן וואס שטארבן. במה דברים אמורים ווען איז געזאגט געווארן די אלע הלכות פון דעם פרק ברבו מובהק שלמד ממנו רוב חכמתו דעמאלטס דארף מען אזוי שטארק נוהג כבוד זיין און אויכעט רייסן קריעה ממש ביזן הארץ אבל אם לא למד ממנו רוב חכמתו הרי זה תלמיד חבר הייסט ער א תלמיד וואס איז א חבר מיט דעם רעבן ואינו חייב בכבודו בכל אלו הדברים מען דארף אים נישט אזוי באדינען וכדומה אבל אפילו מען איז נאר א תלמיד חבר, עומד מלפניו, מען דארף זיך נאך אלץ אויפשטעלן פאר דעם רעבן, וקורע עליו כשם שהוא קורע על כל המתים שהוא מתאבל עליהם, און מען דארף אויף אים רייסן קריעה אזוי ווי אויף איינע פון די אנדערע זיבן קרובים, נישט אזוי ווי אויף א טאטע מאמע, מען דארף נישט אויפדעקן דאס הארץ, נאר אזוי ווי מען רייסט אויף אנדערע קרובים. אפילו לא למד ממנו אלא דבר אחד, אפילו ער האט נאר איין זאך געלערנט פון דעם רעבן, בין קטן, סיי א קליינע זאך, בין גדול, סיי א גרויסע זאך, עומד מלפניו דארף ער זיך אויפשטעלן פאר אים, וקורע עליו, און ער דארף רייסן קריעה אויף אים, זאגט דער לחם משנה, דאס איז נאר איין חכם פאר דעם אנדערן תלמיד חכם, אבער סתם א מענטש, אויב א חכם שטארבט, אפילו ער איז נישט געווען זיין רעבע מובהק, ער האט נאר געלערנט פון אים איין זאך, דארף ער יא מגלה זיין את לבו, אזוי ווי דער רמב ם שרייבט אין פרק ט' מהלכות אבילות. זאגט דער צידה לדרך, הבטחון הוא שיבטח באלוקים בטחון גמור, בטחון מיינט אז מען פארלאזט זיך אויפן אייבערשטן אינגאנצן, ויש בו תועלת לתורה ולעולם ולמנוחת הנפש ושמחת הגוף, בטחון, דאס קען העלפן דעם מענטש לערנען תורה, און ס'קען העלפן די גאנצע וועלט איז עס א תועלת, און ס'ברענגט א רואיגקייט פארן נפש און א פרייד פארן גוף. ודע און דו זאלסט וויסן כי הבוטח בזולת השם, איינער וואס פארלאזט זיך חלילה אויף עפעס אנדערש אויסער אויפן אייבערשטן, ה' יסתיר השגחתו ממנו, וועט דער אייבערשטער אפטון זיין השגחה פון דעם מענטש, ויתנהו למקרים, ער וועט אים חלילה איבערגעבן פאר די אלע מקרים, והיה לאכול, ער וועט זיין צו עסן, ומצאוהו צרות רבות ורעות, ס'וועט אים חלילה באטרעפן אסאך פראבלעמען, כי יניחהו ווייל דער אייבערשטער לאזט אים איבער ביד מי שבוטח בו, דער אייבערשטער זאגט, דו פארזיכערסט זיך אויף יענעם, לאמיר זען וואס יענער קען דיר צושטעלן, איך לייג דיר אריין אין זיינע הענט. ואם יבטח בחכמתו, טאמער א מענטש פארלאזט זיך אויף זיין אייגענע חכמה, וואס געשעט? יסוכל וישתטה במעט שינוי מזג, מיט אביסל א שינוי, ס'ווערט געטוישט די אטמאספער, ווערט דער מענטש אינגאנצן פארדרייט, כמו שנודע בחכמת הרפואה, מ'קען זיך נישט פארלאזן אויף קיין חכמה, מ'קען פארלירן די חכמה אין איין מינוט. ואם בגבורתו, אז א מענטש פארלאזט זיך אויף זיין שטארקייט, דארף ער וויסן אז גבר יחלה ויחלש, א מענטש קען קראנק ווערן און שוואך ווערן, ובגרעין חרדל שיבוא באחד מרגליו, אז ס'זעצט זיך אריין אין איינע פון זיינע פיס א קערנדל פון זענף, ישב בדד וידום, ווערט ער שוין אינגאנצן פארשלאפט, און ער איז שוין אינגאנצן פארשטומט. ואם יבטח בעשרו טאמער א מענטש פארזיכערט זיך אויף זיין רייכטום, עשה יעשה לו כנפיים, די גאנצע עשירות קען זיך מאכן פליגל, התעיף עיניך בו מען גיט זיך א מאך צו דעם אויג, ואיננו ס'איז נישט דא די גאנצע עשירות. ולפעמים און אמאל אז ס'בלייבט יא די עשירות, עושר שמור לבעליו לרעתו, ס'איז נאר פאר די שלעכטיגקייט פון דעם מענטש, ס'וועט אים נאך טייער קאסטן די עשירות. אבל אבער, הבוטח בו יתברך ווער ס'פארזיכערט זיך אויפן אייבערשטן,

שרעק פון מענטשן וועט אים נישט אפשרעקן, ולא יבהילוהו בהלותם, אז זיי וועלן וועלן אים דערשרעקן וועט ער זיך נישט אפשרעקן, ולא יירא ממחלוקותם, ער וועט נישט מורא האבן פון זיך קריגן מיט זיי, ואם יוכיחם אז ער וועט זיי מוסר זאגן לא יירא וועט ער נישט מורא האבן א חרפת אנוש ומגדופותם אפילו זיי וועלן אים שענדן און לעסטערן, ער וועט זיך גארנישט צוטון מאכן פון זיי, ואם יכלימם, לא יבוש מהם ער וועט זיך נישט שעמען פון זיי, ולא ייפה להם השקר, ער וועט נישט שיין מאכן די שקר פאר זיי. והבוטח השלם, דער וואס ער האט די גאנצע בטחון, יביאהו בטחונו וועט אים זיין בטחון צוברענגען, לפנות לבו, ליידיג מאכן זיין הארץ מהבלי העולם, פון אלע נארישקייטן פון די וועלט, ומתהפוכותיו פון אלע איבערקערענישן, וייחד לבו, ער וועט מייחד זיין און איינציגן זיין הארץ, לתורה ולעבודה.